זאגן א גוט יאר, א גוט יאר אלעמען. חשוב'ע פריינד, ס'איז פאר מיר א גרויסער פארגעניגן, א באזונדערער פארגעניגן וואס מיר איז צוגעטיילט געווארן דער כבוד פארצושטעלן פאר אייך רות רובין. זי איז, ווי איר ווייסט, אן אונזעריגע. פון מאנטריאל, און אויב איר וועט מיר ערלויבן וואלט איך געוואלט זיך מיט אייך טיילן אן אויסערגעווענליכע ערינערונג וואס איך האב פון מיין פון מיינע קינדער יארן אין שולע, אין וועלכע רות איז אזא וויכטיגער טייל. מיר האבן זי געקענט נישט אלס רות רובין, נאר אלס רבקה רויזנבלאט, רבקה'לע רויזנבלאט. ווען רבקה האט ארויסגעגעבן איר ערשטן בוך, ווי איר ווייסט איז זי שוין א מחבר פון עטליכע ביכער, אבער ווען זי האט ארויסגעגעבן איר ערשטן בוך איז דאס געווען א בוך פון אירע אייגענע לידער, איך ווייס נישט צו זי איז געווען אכצן יאר אלט דעמאלט, נאר איך געדענק אז מיר איז דעמאלט אלס א קינד אין שולע וואס האט אנגעהויבן שרייבן לידער, צוגעטיילט געווארן דער כבוד

איך וועל אריבער גיין, מען האט מיר געזאגט אז איך דארף רעדן אין ביידע שפראכן, ווייל עס זענען פאראן אפשר אזוינע וואס פארשטייען נישט קיין ענגליש, קיין אידיש צו גוט, וועט איר מיר ערלויבן? איך האב געזאגט אז ס'איז פאר מיר געווען א באזונדערע פריווילעגיע,

צו איך קען רעדן אויף ענגליש אז די יוגנטליכע וואס געפינען זיך צווישן אונז זאלן אויך פארשטיין, ווייל דערנאך, נאך מיין קורצן רעפעראט, ווייל נאך מיין קורצן רעפעראט וועלן מיר האבן א פראגן און ענטפער אויסטויש אזוי אז איר זאלט קומען צום ווארט, און מיר וועלן זיך אפשר אביסעלע מער פארטיפערן, פארטיפן, אין דעם אידישן ליד, און דאן קענט איר מיך פרעגן, מיר פרעגן די פראגעס, סיי אויף אידיש סיי אויף ענגליש, און איך וועל אייך ענטפערן וואס ס'וועט ניט זיין. איך וויל קיינמאל נישט אויסשליסן קיינעם פון דעם עולם, דערפאר פרעג איך, צי האו מעני דו נאט אנדערסטענד עני אידיש ענד וויל העוו דיפיקאלטי איף איי ספיק אין אידיש? רעיז יור הענד סאו דעט איי וויל נאו האו טו פראסיד, פליז.

טענק יו שולמית פאר יור ווערי טעריפיק אינטראדאקשען באט יו נאו די מאר יו קאנטיניוד די מאר דיפרעסט איי וואס געטינג איט וואס א ווערי איטס סאטש א גרעיט ריספאנסעבילעטי איי קודנט סטענד איט סאו עניוועי דאס אידישע ליד ווען איך האב אנגעהויבן ארבעטן בין איך נישט בין איך געווען א פיאניר אין געוויסן זין. ווייל איך בין געגאנגען דירעקט צו דער יוגנט, איז דאס איז געווען מיין פיאנערישקייט, אבער פאר מיר זענען געווען וויסנשאפטלער און פארשערס און פעלד ארבעטער און אלערליי וואס האבן נישט צופיל, וואס ס'איז געווען אן ארבעט פון ליבשאפט, אן ארבעט פון יא, פון צו נאנט צום מיקראפאן, אזוי בעסער? אה, דאנק. אזוי אז איך האב דעמאלס געארבעט טאקע אסאך אין דער פינסטער, און די, מיינע מענטארס, ווי מ'זאגט, מיינע לערער, זענען געווען שוין נישט אין דרוק מער, און עס איז געווען שווער צו קריגן א לערער, פלעג איך זיך טרעפן פון צייט צו צייט מיט דעם גרויסן קענער פון דער אידישער שפראך, מאקס וויינרייך, צוויי מאל א יאר, און ער פלעג מיר, הייסט עס, געבן דעם מוט. און אויכעט פירן אויפן וועג אויף וועלכן איך האב אליין געוואלט גיין, ווייל מיין וועג איז געווען צו דער יוגנט. צו זיין די בריק פאר זיי. פעלד ארבעט איז געווען בלויז פונעם עלטערן דור, און זיי האבן מיך איבערגעפירט טאקע מיט, זיי האבן געהאט דעם אוצר ביי זיך אין הארצן און ביי זיך אין זיכרון, און פון זיי האב איך געשעפט און דאן דאס געבראכט, און איך בין געווארן, הייסט עס, א דיסעמינעיטער. א וואסער פירער. אזוי אין די יוגנט אונזערע איז געווען שוין צוויי דורות צי דער דריטער דור זיי זענען דורשטיג טאקע זיך צו באהעפטן מיט די ווארצלען פון אונזער קולטור פון אונזער פון אונזער פון אונזער פאלקס קולטור. און איך האלט כסדר אז היסטאריקער. אויב זיי באהעפטן זיך נישט מיט פאלקלאר און נישט מיטן פאלקס ליד, וועלן נישט וויסן וואס דאס פאלק האט געטראכט און געפילט. אפט מאל אין די דערציילינגען און די מיינסעלעך און די פאלקלאר מיינסעלעך האבן מיר די קלוגשאפט, די פאנטאזיע, אין דעם ליד האבן מיר דאס הארץ. אין דעם ליד האבן מיר אסאך מאל די מעלאדיע איז איינע פון די עמאציאנעלע זאכן וואס עס פירט, עס פירט אריין באלד אין דעם. היינט אויף די נאכט וואלט איך גערן דווקא נישט געוואלט האלטן קיין רעפעראט, איך וואלט געוואלט היינט אויסזינגען וואס מער לידער וואס מעגליך, אלץ מערער, כדי מיר זאלן זיך צוזאמען מיט די לידער הייסט עס אריינקוקן אין דעם. דערפאר ווייל די לידער זענען פאר מיר, איך ווייס נישט ווי פאר אייך, דאס איז דאס פאלק, דאס זענען די פערסאנאזשן, דאס זענען די כאראקטערן וואס האבן דאס ליד געשאפן, דאס איז די געשיכטע פונעם טאג טעגליכן לעבן פונעם אידן, ס'איז נישט די שול מיטן הייליגקייט מיט די נשמה יתירהדיקייט, ס'איז דאס טאג טעגליכע לעבן. איך האב געהאט א פעטער מענדל, מיין מאמע האט געהאט צו אירע לאנגע יאר זעקס ברידער, און דער עלטסטער פון זיי איז געווען מענדל, און איך פלעג קומען פון דער שולע, און בין געווען זייער אנגעפולט מיט דעם, ווייל אין מיינע יארן ווען איך בין געגאנגען אין דער שולע זענען אונזערע לערער געווען דאך אידעאליסטן, און יעדער קינד איז דאך געווען אן אוצר, דעי ספוילד אס טעריבלי, אזוי אז מען האט אונז אפגעהיט און מען האט אונז געלערנט און זיי האבן אונז אוועקגעגעבן די הארץ מיט די נשמה, און דעמאלס אין די יענע יארן האט מען כמעט קיין שכירות נישט געצאלט, ווער האט און ווער האט געקראגן דען געלט דערפאר? הכלל אז איך פלעג אהיימקומען פלעג איך האב איך איינמאל געפרעגט מיין פעטער מענדלען, פעטער מענדל פארוואס איז דאס וואס מען רעדט אזוי פיל וועגן שבת, אזוי פיל וועגן שבת, און מיין מאמע איז נישט געווען קיין רעליגיעזע פרוי, אזוי אז איך האב דעם שבת ביי זיך אין שטוב נישט געזען, כ'האב אים געזען ביים ביים ביים פעטער, ביים עלטער פעטער, ביי אנדערע קרובים, אבער ביי זיך אין שטוב, אבער אין דער אידישער ליטעראטור איז עס שבת געווען און עס איז אלץ געווען שבת, האט מיין פעטער מענדל מיר דעמאלס געענפערט, מיין קינד, ווען דאס אידישע פאלק, ווען די אידן וואלטן נישט געהאט דעם שבת, וואלטן נישט געקענט איבערלעבן די וואך. אזוי אז ווייס איך נישט, מען פרעגט מיך אמאל וואס ביסטו אוועקגעגאנגען עפעס צום אידישן פאלקסליד, ווייל ווען איך פלעג זאמלען אין פעלד, פלעגט די פרוי זאגן וואס דארפסטו די לידערלעך, ס'איז דאך א לידעלע, מיר פלעגן זינגען אזוי אזוי, אבער אז מען האט זיך אין דעם אריינגעארבעט, איז די זעלביגע די פרוי וואס פאר איר איז געווען בלויז א לידעלע, האט געקראגן אן אנדער מין אפשיי פאר דער טיפקייט, פון דעם פשוט'ן לידעלע. בעסער? ערגער? וואטס ראנג? אקעי נאו? אקעי אלרייט. קען דאס גאנץ מעגליך זיין אז דאס איז געווען מיין מיין וועג וואס איך האב געוואלט אוועקגעבן צום איד פאר דער גאנצער וואך, און זען וואס איז געשען דארטן אין דער וואך וואס ער האט נישט געקענט איבערלעבן אנעם שבת. איז אט אזעלכע פערסאנאזשן וועלן מיר היינט מיט זיי זיך באקענען, די אידן פון א גאנץ פון דער וואך, די מוטער, די ארבעטנדיגע מוטער, די קינדער, די נייטארינס, די ארבעטער יונגלעך, די ארבעטער, די שניידער, די שוסטער, און אזוי ווייטער. אין איין אוונט, איך ווייס דער טיטל איז געווען די היסטארי דעוועלאפמענט אוו די אידיש פאלק סאנג אין א שעה אין אן אוונט מיט אזא מין אוצר, מוז מען זיין אביסעלע מער בנימוס'דיג, און איך אליין דערשרעק זיך דערפאר, וואס הייסט אין אן א שעה? איך ווייס נישט צו איך בין שולדיג פאר דעם טיטל, אבער אין איין אוונט וועלן מיר זיך נאר קענען באקענען מיט א גרופע אזוי פולמעסיג, מיט א גרופע פון ניינצנטן יארהונדערט לידער. איך וועל פרובירן אריינפירן. צו אונז אין צוואנציגסטן יארהונדערט, איך וועל פרובירן אויסזינגען וויפיל איך וועל קענען, ווילאנג דאס קול וועט אויסהאלטן וועל איך אילוסטרירן, אבער די מערסטע דארפן מיר זיך באקענען מיטן ניינצן יארהונדערט פאלקסליד, ווייל דעמאלסט איז דאס ליד האט עס אנגעהויבן בליען. די פעדים קומען פון לאנג צוריק, איך לייען בלויז אפאר ציטאטן און דאן וועל איך אנהויבן אילוסטרירן די לידער. אט צום ביישפּיל האט אנסקי, שין אנסקי, און אלע ווייסן ווער שין אנסקי איז געווען, מען ווייס אז איך זאג אז ער האט געשריבן די דראמא דער דיבוק ווייסן שוין אלע ווער ער איז, אבער שין אנסקי איז געווען א גרויסער פאלקלאריסט וואס איז איינער פון די ערשטע פיאנערן וואס איז ארום געפארן איבערן לאנד און האט געזאמלט מאטריאל פונעם פאלק'ס מויל, האט ער געשריבן אט די ציטאטע איז פון זיינעם א בוך שרייבט ער דער פאלקלאר איז ווי א געאלאגישער שיכט

האבן מיר אבער א, מיר זענען מיר אבער א אידיש פאלק וואס מיר האבן געוואנדערט און געוואנדערט און געוואנדערט, און מיר האבן אין אין אונזער לעבן, אין אונזער צייט, טאקע איבערגעלעבט און געזען מיט די אייגענע אויגן ווי א א גאנצע טייל פון אונזער פאלק איז פארניכטעט געווארן, די טרעגער און שאפער פון אט א דעם אידישן פאלקלאר זענען אומגעקומען אין אונזער צייט. שרייבט מארגערעט מיד, די גרויסע אנטראפאלאג.

And so we have, דאס איז דאס איז דאס דאס איז א וויסנשאפטליכער קוק אויף דעם, אבער מיר ווייסן דאס אין לעבן אז דאס איז אמת. אז מיר האבן אסאך פארלוירן, דארפן מיר דערפאר זייער שטארק אפהיטן וואס מיר האבן אין דער האנט און אין הארצן און וואס מיר האבן אין אונזער מח און וואס מיר געדענקען. וואזשע איז א פאלקסליד? ס'איז געווען א גאנצע דעבאטע, א דיאלאג און א דעבאטע צווישן שלום עליכם'ן און יואל ענגל'ן, אין א גאנצער דעבאטע וואס איז א פאלקסליד, און אלס איז ארויסגעקומען דערפאר ווייל מארק ווארשאווסקי האט ארויסגעגעבן זיין זאמלונג לידער און שלום עליכם האט אנגעשריבן דעם אריינפיר, האט שלום עליכם געזאגט דאס זענען פאלקסלידער, האט געזאגט יואל ענגל וואס איז געווען דעמאלסט א מוסיקאלאג און האט געלערנט אין פעטערגראד, פיטערסבורג, זאגט ער וואס איז דאס פאר א מין פאלקסליד? א פאלקסליד איז דארף זיין אן אנאנימע זאך, און דאס האט דאך ווארשאווסקי געשאפן, איז דאס איז נישט קיין פאלקסלידער, איז עס געווען א גאנצע זאך, איז וואזשע איז א פאלקסליד? זענען דאס קלאסישע לידער? זענען דאס לידער געשאפן פון פאעטן? און די מוזיק געשריבן פון קאמפאזיטערס? צו האט דאס פאלק אליין דאס געשאפן? אוממיטלבאר, אליין פון זיך, אויפגעעפנט דאס מויל און געזונגען, זיך דערמאנט אין א ניגון און דאס איבערגעאנדערשט און אזוי ווייטער און ווייטער. איז עס ווידער אמאל א גאנצע דעבאטע קען אין דעם זיין, און מיר וואלטן געדארפט האבן א גאנצן סעמינאר, ווייל אפילו אין די פאלקלאר שיכטן איז דא און נישט אלע שטימען איין. אזוי אז איז בעסער אז איך זאל ארויסלייענען און ווייזן אז אפילו אין ענסייקלאפידיע בריטאניקא רעדט זיך פונקט איז מיר שטימען איין מיט ענסייקלאפידיע בריטאניקא. דווקא, זאגן זיי אזוי, איט איז נאט די קוועסטשען אוו עידזש אר אוטערשיפ דעט איז אימפארטענט אין א פאלק סאנג, ווייל אלעמאל די מוזיקאלאגן זאגן כסדר, א פאלק סאנג מאסט בי אולד, א פאלק סאנג מאסט בי אנאנימעס, א פאלק סאנג דיס און א פאלק סאנג דעט, און מען גיבט גאנצע, און אויב נישט טאר מען דאס נישט זינגען, ס'איז טרייף פסול. זאגט די ענסייקלאפידיע וואס האט גארנישט צו טון דערמיט, באט דעט אוו ספאנטעניעטי און ביוטי, אה! דערפאר לעבט א ליד דערפאר לעבט א ליד לענגער, ווייל עס איז ספאנטאן געשאפן געווארן, און דערפאר ווייל עס טראגט אין זיך א שיינקייט, די שיינקייט איז נישט נאר א פראגע פון עסטעטישקייט, נאר א טיף געפיל, אן איבערלעבונג אזא, און אזא איבערלעבונג וואס א צווייטער קען דאס איבערנעמען און אריינזאפן און איבער'חזר'ן און עס איבערגעבן א צווייטן, און יעדער איינער האט א רעכט מיט דעם צו טון וואס ער וויל.

אזוי ווייטער און ווייטער, איז דאס ליד איז נישט נאר א וויג ליד, נאר עס שפיגלט אפ א לעבן, אן ארט לעבן פון יארהונדערטער. זינגט עס מיט מיר אויב עס פאסט זיך אריין מיט אייער וואריאנט, צי ניט, איכ'ל זינגען מיין וואריאנט און איר'ט זינגען אייער וואריאנט.

אבער אין צארישן רוסלאנד פון ניינצטן יאר הונדערט וואו די מוטערס האבן נישט געקענט מיט דער צייט אויסהאלטן טאקע אלע מענער ביים לערנען און די ארעמקייט האט געפרעסט אזוי אז יונגעלעך האט מען דערשלעפט הייסט עס ביז ביז בר מצוה, און דאן האט מען עס מערער און מערער האט זיך געמערט די צאל יונגעלעך וואס מען האט אוועקגעשיקט צו דער ארבעט לערנען א פאך, אזוי אז די מוטערס זענען געווען ארבעטער פרויען, און אין דעם צווייטן וויגלידעלע, בלויז א סטראף דא און דארטן, איז עס שוין אן אנדערע טעמפראמענט, ס'איז שוין נישט דאס רואיגקייט פון יארהונדערטער פון אויסהאלטן, הייסט עס, מיט דער תורה און מיט די רואיגקייט, מיט די זיכערקייט און אלסדינג, אז ס'האט זיך אריינגעגעסן די אומזיכערקייט,

וועסט אויסוואקסן א גרויסינקער, וועסטו זיין א תנא, וועלן דאך אלע זיין מיך מקנא. ס'איז נאך געווען א יחוס, דער וואס האט געהאט א יונגעלע וואס האט געהאט א שארף קעפעלע, און איז געווען, און האט געלערנט גוט, ער האט געקענט דערגרייכן א פיינע כלה, וועגן אפשר רעדן פון א גביר, אזוי איז געווען א זיכערקייט נעם אז עס האט זיך אנגעהויבן בייטן די ווערד פון דער זאך, די קוואליטעט האט זיך געביטן, און עס האבן זיך אויכעט געמערט די ארבעטער קינדער, די ארבעטער מענטשן אין דער געזעלשאפט. אט זינגט א שניידער מיט א נאדל אן א נאדל אויכעט. איך בין זיכער אז אסאך פון אייך קענען דאס ליד, איז ווידעראמאל זינגט מיט מיר וואס פאר א וואריאנט איר קענט, און אין דעם ליד וועבט ער אריין דעם ניגון פון שול, איינעם פון די תפילות פון טל, די רואיגקייט, ער איז שטאלץ וואס ער קען אליין אויסהאלטן די משפחה זיינע. נישט אלע ארבעטער לידער האבן געקלאגט אויף דער נויט, דאס אידישע ליד איז פול מיט מיט פרייד זייער אפט און מיט שטאלץ און ווי געזאגט מיט ספיריט מיט ווייטעליטי ווי ארעם ס'איז נישט געווען די שטוב און ווי שווער עס איז נישט געווען דאס לעבן דאס האב איך אנגעטראפן אין די הונדערטער הונדערטער הונדערטער לידער וואס איך האב איבערגעזיפט אז געוויינט האט מען געוויינט וואו מ'האט געדארפט וויינען אבער די שטארקייט די וויטאליטעט פון פאלק איז אבסעלוט זייער שטארק און זייער קלאר.

זינגט ער אט אזוי. מיט א נאדל אן א נאדל. ניי איך מיר בכבוד גדול. מיט א נאדל אן א נאדל. ניי איך מיר בכבוד גדול.

דורך דעם ארבעטער ליד, דורך דעם קאלעקטיוון ארבעטער ליד, דאס איז א ליד לאמיר זאגן פון אנהויב ניינצן יארהונדערט, אבער דורך אזא, די ארבעטער לידער קענען פאר אונז אפשפיגלען דעם גאנצן יארהונדערט.

איז דורך די ארבעטער לידער קוקט מען אריבער צו די ארבעטער יונגלעך און די מיידלעך און דאן הייבט זיך אן בייטן די גאנצע ספערע און אין די לעצטן פערטל אין לעצטן פערטל פונעם ניינצן יארהונדערט הייבט זיך שוין אן די ארבעטער לידער פון קאמף און פון מאסן דעמאנסטראציעס און פון שלאגן זיך אין די גאסן און אזוי ווייטער און ווייטער פונעם ערשטן מאי איז גאר אן אנדער די גאנצע געשיכטע קען מען דא ליינען ווי דאס פאלק האט געפילט ווי דאס פאלק האט רעאגירט יעדער מענטש פאר זיך און צוזאמען פלעג מען זינגען דאס ליד אט אזוי נייט א שניידער צום ביישפיל האט איבערגעלעבט עטליכע תקופות, ס'איז געווען א א זינגעוודיגע מעלאדיע צווישן די לערן יונגלעך, און יעדן מאל וואס ס'האט זיך געביטן די די די אטמאספערע איז איז די עקאנאמישע לאגע און מ'איז מ'איז געווארן ארגאניזירט דא רעדט זיך וועגן א סטרייק צום סוף אנגעהויבן האט זיך עס גארנישט מיט קיין סטרייק איז דאס לידעלע געבליבן און עמיצער האט צוגעשטעלט נאך א סטראף און נאך א סטראף און דאס לידעלע איז געבליבן לעבן ביזן סוף פונעם ניינצטן יאר הונדערט.

דאן האבן מיר שוין א מעשה מיט א סקעב, אבער דער וואס ארבעט פון זיבן ביז ניין האקט מען אים די שויבן אין שטוב אריין, אבער דער וואס ארבעט פון זיבן ביז ניין האקט מען אים די שויבן אין שטוב אריין, אט אזוי נייט א שניידער, אט אזוי נייט ער דאך, אט אזוי נייט א שניידער, אט אזוי נייט ער דאך. אט האט מען אריבערגעטראגן דאס לידעלע אין די רעוואלוציאנערע צייט, שוועסטער און ברידער, נעמט זיך פאר די הענט און לאמיר גיין און זען ווי ניקאלקע ברענט, שוועסטער און ברידער, נעמט זיך ביי די הענט און לאמיר גיין און זען ווי ניקאלקע ברענט, אט אזוי נעהט א שניידער, אט אזוי נעהט ער דאך, אט אזוי נעהט א שניידער, אט אזוי נעהט ער דאך. און אזוי פירט דאס ליד, דאס ארבעטער ליד, די סאציאלע, דער געדאנק, דאס געפיל, די איבערלעבונג, גלייך דורך ביזן סוף, ביז מ'איז געפארן קיין אמעריקע. איך וויל איצט רעדן באריכות וועגן די ליבעס לידער, דערפאר ווייל אן א שיעור פון אונזערע פאפולערע זינגער, סיי אין די פריע יארן, די אכציגער, ניינציגער יארן, ווען מ'איז געקומען מיטן פעקל און אלס זינגער, ס'איז געווען א גרויסע טעאטער באוועגונג אין אמעריקע, און האבן האט מען זייער זעלטן געהערט פון דער פלאטפארמע ליבעס לידער. פארוואס ווייס איך ניט, אבער ארום דעם ליבע ליד איז דא איז געווען א גרויסע פראבלעם אפילו צווישן די וואס האבן געפארשט דאס אידישע פאלקסליד און האבן וועגן דעם געשריבן, אזוי אז שוין אין צוואנציגטן יארהונדערט האבן געוויסע שרייבער געשריבן אז ביי אונז אידן איז נישטא אזא מין זאך ווי א ליבעסליד, ווייל ערשטנס דאס ווארט ליבע האט מען געליען ביי די דייטשן, מיר קענען נישט אזא מין זאך דערפאר, ווייל ביי אונז האט מען דאך נישט געוואוסט פון ליבע? מען האט דאך דאך משדך געווען. מען האט דאך נישט חתונה געהאט פון ליבע. מען האט חתונה געמאכט, מען האט חתונה געהאט, מ'האט געדארפט חתונה האבן, געדארפט האבן קינדער, דארף דארף ערציען אפאר תלמידי חכמים. אזוי ווייטער. אז ס'איז געווען גאר אן אנדערע קאנצעפט, א גאנץ א גאנץ אנדערע מין געדאנק, אן אנדערע מין ארט לעבן. איז אזוי האבן זיי געשריבן אז ביי אונז אידן נישטא, די תאוה איז ביי אונז נישט פאראנען. כ'ווייס נישט, דער שיר השירים איז דאך ביי אונז שוין פון לאנג פאראנען, אזוי האבן זיי געשריבן, אבער ווען ס'איז געקומען, אבער אבער ליבעס לידער האט מען דאך געשאפן צווישן פאלק, אן א שיר, אן א שיר, איז ווען יהודה, יהודה לייב קאהאן האט אנגעהויבן פארשן דאס אידישע פאלקסליד, האט ער געזאגט אז זיי האבן נישט געזוכט אין ריכטיגן ארט, אז צווישן די ארבעטער יונגלעך און די ארבעטער מיידלעך זענען דא ליבעס לידער. און פאר אים האט דאך מענדעלע נאך געשריבן, מענדעלע מוכר ספרים אין זיין אטאביאגראפיש ווערק ר' שלמה ר' חיים'ס האט ער געשריבן וועגן ליבעס לידלעך, לידלעך וואס די מיידלעך דארטן די דינסט מיידלעך זינגען און די ארבעטער בחורים זינגען אלץ ליבעס לידער, אזוי אז ליבעס לידער דאנקען גאט האבן מיר אסאך אן א שיעור און מיר זענען נישט פארארעמט גארנישט פארארעמט און צווישן זיי איז פאראן אלערליי געפילן און אלערליי לאמיר זאגן, אלל קיינדס אוו סיטועשאנס ענד אלל קיינדס אוו לעוועלס אר טריעטעד אין די לאוו סאנגס, אין די אידיש לאוו סאנגס, איט איז וואן אוו די מאסט ביוטיפול קעטעגאריס דעט ווי העוו אין טערמס אוו פאעטרי ענד מעלאדי ענד אלל מענער אוו סאטעלטיס אין סענטימענט. פרעגט זיך א פראגע, ביי אונז פרעגן פרעגט מיך אפטמאל די יוגנט, סאו האו דיד דעי קאורט? איף איט וואז פארבידן דער וואז נאו קאורטינג. אט האבן זיי אויסגעפונען אז מען קען יא, ביי אונז איז געווען טאקע קאורטשיפ, ווי אזוי זאגט מען קאורטשיפ אויף אידיש? וואס? א ליבע האט מען געפירט, א ליבע האט מען געשפילט און א ליבע האט מען געפירט, עס איז אלעמאל געווען אזוי אביסעלע פארדעקט, ווייל פון ליבעס פירן איז מען צו קיין תכלית נישט געקומען.

און אז שבת נאכמיטאג ווען די עלטערן פלעגן אוועק גייען הערן א מגיד אין שול, פלעגן זיך פארזאמלען די יוגנט, פלעגט זיך פארזאמלען די יוגנט אדער אין א קעלער אדער ערגעץ אין א בוידעם שטיבל, און מ'האט זיך געלערנט די לעצטע טענץ פון דער גרויסער שטאט, און אזוי ווי ס'איז געווען שבת האט מען נישט געטארט האבן קיין אינסטרומענטן נאטירליך פלעג מען אויסטאנצן דעם ריטעם מיט די פיס מיטן פלעסקען ווי ס'איז נישט געווען, די ווערטער האבן זיך ווי ס'איז נישט אריינגעפאסט האט מען געדארפט זינגען א פאלקע, טאנצן א פאלקע האט מען געזינגען. אוי וואס איך האב געוואלט האב איך אויסגעפירט זאל איך אזוי לעבן כ'האב געוואלט א שיין יונגעלע האט מיר גאט געגעבן איך האב געמיינט ער איז שוין מיין און כ'האב אים שוין באקומען איז געקומען א שענער מיידל און האט אים צוגענומען איז אט אזוי געטאנצט האט מען געטאנצט גאנץ געשמאק אבער מ'האט שוין אויכעט געפלירטעוועט און מ'האט שוין אויכעט זיך גערייצט איינער מיטן צווייטן. אבער שפילן א ליבע אין א קליין שטעטל איז נישט געווען קיין גרינגער ענין. מען האט גערעדט, ס'איז געווען רכילות, יעדער איינער האט געהאט אן אויער וואס האט געוואלט וויסן וואס דארטן טוט זיך, און עס איז נישט געווען ווייל מען האט עס נאכנישט אנגענומען פאר קיין נאטירליכע זאך, זינגט דא א מיידל און מיר טאנצן דא א וואלצער, ס'האט נישט צוטון מיט קיין ליבע, יא מיר לערנט זיך א סלאו וואלץ, דיס איז האו דיס גירל פעלט די סלאו וואלץ רידעם אבוויעסלי.

שווער א ליבע צו שפילן. איי וויי דו וואושע לעבן. שווער א ליבע צו שפילן. ס'איז טאקע געווען שווער א ליבע צו שפילן, ריכטיג, יעפ. און פארוואס איז געווען שווער א ליבע צו שפילן? אט זינגט אן אנדערע מיידל וואס זי האט שוין געהאט אן ערפארונג א ביטערע. ווייל ווער, מערסטנס אָט אַ די לידער, מערסטנס האָבן אויסגעזונגען די לידער אַרבעטער-מיידלעך, נייטאָרינס. די שענסטע ליבעס-לידער האָבן זיי געשאַפֿן, ווײַל זיי האָבן דעם גרעסטן ווייטיק געפֿילט, ווײַל ווער האָט געוואָלט זיך משדך זײַן פֿאַר אַ נייטאָרין, אַ נישט קיין ייִחוס, נישט קיין נדן, נישט קיין גאָרנישט? וואָס איז דאָ געווען דער תּכלית? אַזוי אַז עס איז געווען אַן איבערגאַנגס-צײַט אין דעם זין.

די פעלאוס סימפלי לאווד דעם ענד לעפט דעם. די בחורים זענען געווען ארבעטער און האבן געדארפט גיין פון שטעטל צו שטעטל אפטמאל זוכן ארבעט און דאן האט מען אנגעהויבן פארן קיין אמעריקע. אזוי אז געבליבן איז מען נעבעך מיט דער ליבע אין הארצן מיטן ווייטאג און אסאך מיידלעך האבן טאקע קיינמאל נישט דערגרייכט חתונה צו האבן אפילו. דעי רעמעינד סעלעבעט. אבער דא האבן מיר א ליד, א געשפרעך פון א טאכטער מיט דער מוטער, און אט א די געשפרעכן צווישן טעכטער און מוטערס זענען זייער אינטערעסאנט דערפאר, ווייל אין אקטועלן לעבן אפטמאל האט דאס מיידל נישט אפילו דערוועגט דאס, ט, שמועסן מיט דער מאַמען װעגן אָט אַזאַ מין זאַך װי אַ ליבע, אַז זי פֿירט ערגעץ אַ ליבע מיט עמעצן. ס'איז געװען אַ טיפֿער סוד אין האַרצן, אָבער אין די לידער האָט זי געקענט רעדן מיט דער מאַמען גאַנץ פֿראַנק און פֿרײַ. אַזױ אַז מיר הערן די לידער, איז הערן מיר, װאָס איז דאָרטן פֿאָרגעקומען. איז דאָס אַזאַ מין אַרבעטער-מײדל, װאָס זי האָט ליב געהאַט אַ בחור, װאָס זײַן משפּחה האָט זי נישט געװאָלט, און איצט גײט זי אױף אַ דעיט מיט אַ בחור, װאָס זי האָט אים נישט אַזױ אײַ-אײַ-אײַ. און די מוטער זארגט זיך דערפאר וואס ווייס איך טאמער וועט עפעס פאסירן, און ס'האט דאך פאסירט. אזוי אז דאס איז און דאן גייט אריבער דאס ליד אויף אביסעלע פילאזאפיע אז דאס מיידל אליין מיינט אז די פישעלעך אין וואסער אלע זענען זיי גלייך. ווייסט זי נישט אז זי איז נאיוו אז אין וואסער אויכעט די גרעסערע פיש שעפן וואס זיי עסן אויף די קלענערע פיש. אזוי אז דאס איז דאס ליד איז זייער אינטערעסאנט ליד וואס איך האב אליין געזאמעלט אין ניו יארק מיט יארן צוריק א צוואנציג יאר צוריק. אין א פינסטערע שעה מאמע אוי האסטע מיך געבוירן און דעם וואס איך האב ליב געהאט אוי דעם האב איך פארלוירן און דעם וואס איך האב

פון עה דינגען נעמען א שדכן, און זיך גרייטן צו חתונות, און דער בדחן איז געווען, אלע די כאראקטערן וואס האבן געשפילט זייער א גרויסע וויכטיגע ראל אינעם לעבן פונעם שטעטל. ס'איז דא א געוויסע, לאמיר זאגן, די פארשידענע זיטן. די ווען מען פלעגט נעמען די ווען די כלה מ'האט געדארפט אפשערן די האר די צוגרייטן פארן פאריק און מען האט זיך געגרייט צו דער חתונה און צו דער צערעמאניע איז געווען אין געוויסע ערטער פלעגן די פלעגן די חבר'טעס זי ארומרינגלען זי פלעגט זיצן ביי זיך אין שטוב און מען האט איר אפגעשארן די האר און זי האט גוט געקלאגט און געוויינט און זי האט זיך געזעגנט מיט די חבר'טעס אירע.